ברוך השם, מסכת ביצה, דף ל"ט, עמוד א', די דריטע שורה אויבן. די משנה האבן מיר געלערנט ר' יהודה פוטר במים, אויב א פרוי האט געבארגט דער צווייטער וואסער, איז זאגן מיר, וואסער האט נישט קיין ממש, טוט עס נישט אסר'ן. פרעגט די גמרא, מים אין, מים טוט רב יהודה זאגן, דיע וואס איז בעלת המים טוט נישט אסר'ן, מלח לא, אבער דיע וועלכע עס האט געבארגט זאלץ טוט יא אסר'ן, וואס האנדלט זיך דא? א פרוי האט געבארגט פאר א צווייטע פרוי, זי וויל באקן, האט זי גענומען ביי איר וואסער און זאלץ, וואס עס טוט אריין אין איר טייג, זאגן מיר אז דיע טייג איז דא דיע ביידע האבן שותפות, איינער האט די מעל און איינער האט די וואסער און די זאלץ, און דער כלל איז דאך אז אויב א זאך באלאנגט צו צוויי שותפים מעג מען טראגן די זאך נאר אויף אזא איין ארט ווי ביידע מעגן גיין, ווי איז אבער איינער האט געמאכט א עירוב צו גיין ווייטער, קען ער עס נישט טראגן ווייל ער טראגט דאך אויך די חלק פון זיין חבר וואס דער חבר קען דארט נישט גיין, קומט צו גיין ר' יהודה און ער קריגט אויף וואסער און ער זאגט די וואס אויב איינער האט געבארגט וואסער טוט זי נישט אסר'ן, פרעגט די גמרא וואסער אסר'ט נישט ווייל אבער מלח, אויף דאס זאגט נישט אזוי ר' יהודה. והתניא האט מען דאך געלערנט רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט מים ומלח בטלין, וואסער און זאלץ ווערט בטל בין בעיסה, סיי ווען זי האט עס געבארגט צו מאכן א טייג, בין בקדירה, צי זי האט עס געבארגט אויף דעם טאפ, וואס זשע שטייט דא נאר במים, זאגט די גמרא לא קשיא ס'איז נישט קיין קשיא, הא במלח סדומית. דאס וואס שטייט רב ביי אונז אין דער משנה רב יהודה פוטר במים. נאר די דא רעדט זיך גראבע זאלץ, הא במלח סדומית דאס גייט ארויף דאס וואס איך זאג אין דער ברייתא אז מים ומלח בטלין בין בעיסה בין בקדירה, דאס רעדט זיך מלח סדומית, מלח סדומית איז זייער דין, אזוי שטייט דאך אין גמרא, פארוואס איז דא א חיוב זיך צו וואשן מים אחרונים, ווייל ס'דא צווישן די זאלצן אביסל מים.

ביי גראבע זאלץ איז ער, קריגט נישט רבי יהודה, נאר רבי יהודה זאגט אז גראבע זאלץ ווערט נישט בטל. פרעגט די גמרא והתניא מיר האבן דאך געלערנט רב יהודה אומר רבי יהודה זאגט מים ומלח בטלין בעיסה זיי ווערן נאר בטל ביי א טייג ואין בטלין בקדירה אבער אין א טאפ ביי א געקעכט ווערט די וואסער אויך נישט בטל מפני רוטבה, ווייל ס'איז דאך דא די יוך, וואס די יוך איז דאך א פליסיגקייט, ס'איז דאך דא די חלק פון וואסער איז דאך דא, זאגט די גמרא לא קשיא. הא בעבה, דאס וואס מיר האבן געלערנט אז מים ומלח בטלים,

איז ווען בטלין וועט טעכ וועט נאר אויטא צוליב די יוך ווייל דאס איז דאך ניכר. רש י, מיר האבן דאך פריער געלערנט אז די כלים זענען קונה שביתה, אזוי ווי דער מענטש די בעל הבית קאן דאך גיין אין יעדן זייט אין יום טוב נאר אלפיים אמה, און די חפצים וואס ס'באלאנגען צו אים קענען גיין דא ווי ער קען גיין. הגחלת. כרגלי הבעלים, די קוילן וואס באלאנגען צו איינעם מעג איך טראגן ווי דער בעל הבית מעג גיין, ווי וועט אבער זיין דער בעל הבית האט געמאכט דעם עירוב אז זאל קענען גיין אויף דרום זייט איז דאך ביז פֿיר טויזנט אמות, כאטש איך האב נישט געמאכט קיין עירוב קען איך דאס נישט טראגן אויף צפון זייט ווייל דא האט ער דאך נישט קיין רעכט צו גיין. יעצט ושלהבת די פלאם בכל מקום, אויב איך האב אנגעצינדן א ליכט אין דעם פלאם פון מיין חבר, איז דאס, אה, דער פלאם האט דאך נישט קיין ממש, איז דער פלאם כאטש ביי מיר אין ליכט איז דאך דא דער פלאם פון יענעם מעג איך עס טראגן אין מיט דעם. נאך א דין שטייט גחלת של הקדש אז ס'איז דא א קויל פון הקדש מועלין בה אויב איינער האט פון דעם הנאה דארף ער ברענגען אשם מעילות ושלהבת א שלהבת. לא נהנין, מדרבנן טאר מען נישט הנאה האבן, און ולא מועלין, אויב מען האט הנאה געהאט דארף מען נישט ברענגען קיין קרבן מעילה, ווייל אין מדין תורה האט דאך דאס נישט קיין ממש, איז דאס נישט קיין הקדש, נאר די רבנן האבן געזאגט מען זאל נישט הנאה האבן. א דריטער דין שטייט. המוציא גחלת לרשות הרבים, איינער טראגט ארויס פון רשות היחיד אין רשות הרבים א גחלת אין שבת, חייב איז ער חייב. ושלהבת פטור, די גמרא וועט זאגן וויאזוי קען מען טראגן א שלהבת אן א גחלת, רש י, ושלהבת כגון הדליק נר ער האט אנגעצינדן א ליכטל בשלהבת חברו מיט די פלאם פון חבר, אינו מעכב האלט נישט צוריק באיסור תחומין. מועלין בה, הנהנה ממנה, איינער האט הנאה פון א קויל פון הקדש, מביא אשם, ברענגט ער אשם מעילות, ושלהבת לא נהנין לכתחילה, מדרבנן, איך טאר נישט מדרבנן הנאה האבן. ואם נהנין, לא מועלין, אין חייבין מ'איז נישט מחויב קרבן מעילה, דלית ביה ממשא, עס האט נישט קיין ממש. המוציא שלהבת פטור מפרש בגמרא, די גמרא איז מפרש. גמרא, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, חמשה דברים נאמרו בגחלת, פינף דינים איז געווארן געזאגט ביי א קויל. די ערשטע זאך, לגבי דעם דין תחומין, יום טוב, טאר איך דאך נישט גיין מער ווי אלפיים אמה, און די חפֿצים וואָס זיי באַלאַנגען צו אַ מענטש האָבן דעם זעלבן דין ווי דער מענטש, איז אַ גחלת קאָן מען טראָגן יום-טובֿ כּרגלי הבעלים ווי דער בעל-הבית קאָן גיין, אָבער שלהבֿת האָט נישט קיין ממש בכל מקום. ווי רש"י האָט געזאָגט, דער משל, איך האָב אָנגעצונדן מײַן ליכט בשלהבֿת של חבֿרו, קאָן איך עס טראָגן אומעטום. דער צווייטער דין איז גחלת של הקדש, מועלין בה. אויב מ'האט בשוגג הנאה געהאט פון א קויל פון הקדש דארף מען ברענגען אשם מעילות ושלהבת, און א שלהבת לא נהנין, מדרבנן טאר מען נישט קיין הנאה האבן, אבער ולא מועלין, אויב מען האט יא הנאה געהאט ברענגט מען נישט קיין קרבן מעילה. דער דריטער דין איז גחלת של עבודה זרה אסורה. די קויל פון עבודה זרה איז אסור, עס שטייט ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, ושלהבת מותרת, פון די שלהבת מעג מען לכתחילה הנאה האבן, ווייל די שלהבת האט דאך נישט קיין ממש. א פערדע דין איז, המוציא גחלת לרשות הרבים חייב, איינער טראגט שבת ארויס א קויל פון רשות היחיד אין רשות הרבים, אויב בשוגג דארף ער ברענגען א קרבן חטאת, ושלהבת פטור. א פיפטע דין איז המודר הנאה מחבירו, איינער האט גע'אסר'ט, ראובן האט גע'אסר'ט ער זאל נישט הנאה האבן פון שמעון, אסור בגחלתו, טאר ער נישט הנאה האבן פון שמעון'ס קויל, ומותר בשלהבתו, און ער מעג הנאה האבן פון שמעון'ס שלהבת, ווייל שלהבת האט נישט קיין ממש. פרעגט די גמרא, מיר האבן דא געלערנט צוויי דינים, לגבי הקדש האבן מיר געלערנט, לכתחילה טאר מען נישט קיין הנאה האבן, מדרבנן טאר מען נישט קיין הנאה האבן, ביי עבודה זרה האט מען געלערנט אז מען מעג אפילו לכתחילה הנאה האבן מותרת, פרעגט די גמרא, מאי שנא שלהבת עבודה זרה דשריא וואס מען מעג, אפילו די רבנן האבן ביי דעם נישט גוזר געווען, אזוי איז דאך דארט דאס לשון מותרת, ומאי שנא דהקדש דאסירא, און פארוואס ביי הקדש האבן די רבנן געזאגט אז לא נהנין מען טאר נישט הנאה האבן לכתחילה, ענטפערט די גמרא, עבודה זרה דמאיסה, עבודה זרה איז פאר'עקלט מענטשן, אחוץ דעם איסור ובדילי אינשי מינה, מענטשן שיידן זיך אפ פון דעם, לא גזרו בה רבנן, דארפן די רבנן נישט גוזר זיין, זאגן מען זאל נישט קיין הנאה האבן פון שלהבת, ווייל אויב כ'וועל הנאה האבן פון שלהבת, וועל איך הנאה האבן פון גחלת, ווייל ס'איז סייווי פארמיאוסט אויף די מענטשן די עבודה זרה. אבער הקדש דלא מאיס, הקדש איז נישט פארמיאוסט, ולא בדילי אינשי מיניה, מענטשן טוהן זיך פון דעם ניט אפשיידן, איז רש"י באווארנט, כאטש די גמרא זאגט דאך אויף אנדערע ערטער אז מענטשן שיידן זיך יא אפ פון עבודה זרה, דאס הייסט אזוי, לגבי אנדערע איסור איז הקדש שיידט זיך. די גמ' די מיר זאגן אנדערע ערטער אז הקדש שיידט מען זיך יא אפ, וואס זאגט דא די גמרא ביי אונז אז הקדש שיידט מען זיך נישט אפ, נאר לגבי אנדערע איסורים וואס זענען נישט כהקדש זאגן מיר הקדש טוט מען זיך מער אפשיידן ווי אנדערע איסורים פון חולין, אבער לגבי עבודה זרה עבודה זרה איז דאך דער דין שקץ תשקצנו, מ'דארף דאס פארמיאוסן, הייסט עס איז הקדש אויב נישט אז אזא איין זאך איז הקדש וואס לא בדילי מיניה, דעריבער גזרו ביה רבנן האבן די רבנן אויף דעם גוזר געווען. אין דער משנה האט מען געלערנט המוציא גחלת לרשות הרבים, איינער טראגט שבת ארויס א קויל אין רשות הרבים חייב בשוגג דארף ער ברענגען א קרבן חטאת, ושלהבת פטור איז ער פטור. פרעגט די גמרא, והא תניא מיר האבן דאך געלערנט, המוציא שלהבת כל שהוא, איינער טראגט ארויס א פלאם, וויפל דאס זאל נישט זיין חייב, דארף ער ברענגען אין שבת א קרבן חטאת, וואס זשע שטייט אין דער משנה פטור? אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, דאס וואס שטייט חייב, מיינט מען כגון שהוציאו ער האט עס ארויסגעטראגן בקיסם מיט א שפענדל, וואס הייסט? ער האט אראפגעלייגט. ס'האט זיך געהאלטן אין א שפענדל, דעמאלט ס'האט זיך געהאלטן אין שפענדל דעמאלט איז ער חייב. פרעגט די גמרא, ותיפוק ליה משום קיסם, פארוואס זאגט ער המוציא שלהבת כל שהוא אן דעם שלהבת, ער העט ארויס טראגן א שפענדל העט ער דאך אויך זיין חייב. ענטפערט די גמרא, בדלית ליה שיעורא, ס'נישט דא דער שיער וואס אויף דעם שיער איז מען מחויב בהוצאת שבת, יעדע זאך האט זיך זיין שיער, וויפיל איז דער שיעור פון האלץ אז מען זאל זיין חייב א קרבן אז מען טראגט עס ארויס בשוגג? דתנן מיר האבן געלערנט המוציא עצים איינער טראגט ארויס האלץ אין שבת פון רשות היחיד צו רשות הרבים איז דער שיעור כדי לבשל, אז מען קען קאכן ביעה, א איי, קלה וואס איז לייכט מען זאל עס שנעל אפקאכן, דאס מיינט מען ביעת תרנגולת, און מען מיינט נישט די גאנצע ביעה נאר מען מיינט כגרוגרת ממנה. איז אויב ס'איז געווען א קליינע שפענדל, ס'איז נישט געווען גענוג כדי לבשל ביעה קלה, איז דאך אלס דעם קיסם, אלס דעם שפענדל איז ער נישט מחויב, נאר פארוואס בין איך אים מחייב? פאר דעם שלהבת. אביי אמר, אביי זאגט אנדער זאך, כגון דשייפיה מנא משחא, ער האט איינגעשמירט א כלי מיט אויל, ואתלי ביה נורא, און ער האט אין דעם מאל אנגעצינדן א פייער. איז וואס איז וואס גייט וואס איז די חילוק פון אביי'ס תירוץ ביז דעם פריערדיגן מציאות? איז רש"י זאגט צוויי פשטים, מען קען לערנען אז אביי קריגט אויפן פריערדיגן, אביי האלט א שפענדל, עס רעדט זיך דאך א קליין שפענדל, מוז זיך דאך רעדן. עס האט נישט דעם שיער כדי לבשל ביצה קלה איז עס ממילא זייער שנעל וועט זיך עס פארלעשן, אדער במילא וועט אויסקומען וועט ער לערנען אז אין א שפענדל איז נישט דא דער שיער פון כל שהוא, אדער מען וועט לערנען אז אביי איז אויך מודה רבא'ס דין וואס רבא האט פארענטפערט און רב ששת הייסט עס וואס רב ששת האט פארענטפערט הוציאו בקיסם נאך גייט דערציילן א גרעסערן חידוש דארטן אין א קיסם האלט זיך דער פלאם, אבער ווען ס'איז דא אויל אין א ערדענע כלי האלט זיך עס נישט אזוי, זאגט ער אפילו אין אזיין פאל עס האלט זיך נישט אזוי שטארק דאך איז ער אויכעט חייב, אבער דעם פריערדיגן דין איז ער אויך מודה. פרעגט די גמרא, דו אביי זאגסט אז ער האט צוגעלייגט האט ער באגאסן אויל צו א כלי און עס אנגעצינדן, ותיפוק ליה משום מנא, דארף ער דאך זיין מחוייב ער האט ארויסגעטראגן די כלי אפילו עס איז אויף דעם נישט געוועזן קיין שלהבת, ענטפערט ער בחספא אז עס איז געווען נישט קיין כלי עס איז געווען א שטיקל שארב. פרעגט די גמרא ותיפוק ליה משום חספא, ער האט ארויסגעטראגן א שארב איז מען דאך אויכעט חייב, האט ער געענטפערט בדלית ליה שיעורא אז ס'האט נישט דעם שיעור, דתנן מיר האבן געלערנט וויפיל דער שיעור אז מען טראגט עס ארויס שבת זאל מען זיין חייב חרס, די שיעור פון חרס איז אז ס'זאל זיין אזויפיל וויפיל מען דארף האבן. כדי ליתן כדי צו געבן בין פצים צווישן איין חלק פון דער פרעים לחברו צו דעם אנדערן חלק, ווען איך גיי איך וויל איך מאך א פרעים אין א בילדינג, פון וואס מאכט מען די פרעים? מאכט מען די פרעים פון האלץ, איז אמאל מאכט מען עס פון איין שטיק און מען לייגט אונטן און מען גלייכט אויס ס'זאל זיין גלייך, אמאל די אונטן מען האט נאר צוויי שטיקלעך. מ'האט נישט די גאנצע ברעט אראפצולייגן איין שטיקל, מ'האט צוויי שטיקלעך, און דיע ביידע שטיקלעך טוהן זיך אויך נאך נישט צוזאמענפארן, איז דער סדר אז צווישן דיע ביידע שטיקלעך לייגט מען אריין א שטיקל חרס, איז פארשטייט זיך אויב ס'איז אזוי פיל וואס דאס איז דער שיעור אריינצולייגן בין פצים לחבירו האט עס א חשיבות. איז דברי רבי יהודה, און ממילא דא רעדט זיך אז די שטיקל חרס איז געווען ווינציגער ווי דעם, איז אויף דעם חרס איז ער נישט חייב, אבער דער שלהבת האלט זיך דאך בין איך מחייב אויף דעם שלהבת. פרעגט די גמרא. אלא הא דתנן האבן מיר געלערנט ביי אונז אין דער משנה המוציא שלהבת פטור אז מען טראגט ארויס א שלהבת א פלאם איז מען פטור און מוז איך דיך זאגן אז די פלאם האלט זיך אין גארנישט נישט ווייל אויב ער האלט זיך אין עפעס זאג איך דיך אז כ'בין מחייב אפילו פאר דעם עפעס אין וואס ער האלט זיך איז ער נישט חייב נאר כ'בין מחייב פאר דעם שלהבת היכי משכחת לה ווי קען זיין א פלאם אליין ענטפערט די גמרא, כגון דאדייה אדויי לרשות הרבים, ער האט איבער געווארפן אין רשות הרבים, ס'האט עפעס געברענט אין רשות היחיד, האט ער געמאכט א בלאז געטון אז די פלאם האט זיך אריבער געווארפן, און ס'ווארט אדייה אדויי דער טייטש געווארפן. רשי. זאגט די משנה, בור של יחיד. א גריב מיט וואסער וואס באלאנגט צו איין מענטש כרגלי היחיד, טאר מען נישט טראגן די וואסער יום טוב, נאר אויף דעם ארט וואס דער בעל הבור קען דארטן גיין, ווי וועט זיין דער בעל הבור האט געלייגט א עירוב צוויי טויזנט אמות דרום זייט. וועל איך עס נישט קאנען טראגן די וואסער קיין איין טריט אויף צפון זייט. ושל אנשי אותה העיר, די גריב באלאנגט צו די מענטשן פון דער שטאט, כרגלי אנשי אותה העיר מעג מען טראגן די וואסער אלפיים אמה, צוויי טויזנט אמות, חוץ לעיבורה, נאכדעם ווי איך מעסט אפ זיבעציג אמות, וואס דאס רופט זיך אן עיבורה של עיר, מעג איך עס טראגן אלפיים אמה לכל רוח. דער תוספות יום טוב קלערט פשט אין רשי. ווי וועט אויסקומען לויט רשי? אויב איינער פון די מענטשן האט געמאכט א עירוב, לאמיר זאגן אויף דרום זייט, אז ער מעג עס טראגן דרום זייט פֿיר טויזנט אמות, צי וועט ער אסר'ן די וואסער אז מען וועט עס נישט קענען טראגן אויף צפון זייט? לכאורה קען איך דאך א ראיה ברענגען פון דער פריערדיגער משנה, דף לז עמ' א' שטייט דארטן אז די כלים וואס זענען נישט באשטימט, צו איינע פון די ברידער, אלע קענען דאס נוצן, שטייט דאך בפירוש שאין מיוחדין הרי אלו כמקום שהולכים, קען מען נאר טראגן נאר דארט ווי אלע קענען גיין, איז דאך דא לכאורה דארף אויכעט אזוי אויסקומען. ער וויל אבער מחלק זיין אז דארטן די כלים נאך דעם טראגן וועט עס דאך א צווייטער טראגן, אבער דא אויך נאכדעם ווי ער נעמט די וואסער וועט ער עס דאך באנוצן זיך שוין מיט די וואסער, די וואסער ווי מען זאגט וועט שוין אוועקקומען פון די וועלט, דער רבי עקיבא איגר דארט אין משניות רעדט פון דעם. ושל עולי בבל, די גריבער מיט וואסער וואס מען האט געמאכט, די וואס זיי גייען אויפן וועג, איז די עולי בבל, די בני הגולה האבן דאס אויך געמאכט, אז די מענטשן אויפן וועג זאלן האבן פון דיע וואסער צו טרינקען, כרגלי הממלא, דיע וואסער מעג מען טראגן, מען קען עס טראגן, ווי עס מעג גיין דער וואס פילט אן. ווייל די ברונעמער זענען הפקר, די גריבער, און הפקר ווערט קונה בהגבהה. אז ס'קומט איינער און האט געבארגט ביי אים די וואסער, קען ער זיי נישט טראגן נאר כרגלי הממלא. און די משנה האלט נישט ווי רבי יוחנן וואס ער לערנט, חפצי הפקר קונים שביתה, ווייל לויט אים נאך, לויט רבי יוחנן בן נורי וועט דאך אויסקומען, אלפים אמה צו יעדן זייט פון דעם בור. זאגט די גמרא, רמי ליה רבא לרב נחמן. תנן, האבן מיר געלערנט ביי אונז אין דער משנה, בור של יחיד, די וואסער וואס איז דא אין א גריב, וואס דער גריב באלאנגט צו א יחיד, איז כרגלי היחיד, קען איך נישט פירן די וואסער אין יום טוב, נאר אויף דעם ארט ווי דער בעל הבור קען דארט גיין. ורמינהו, איך דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט נהרות המושכין, דיע טייכן וועלכע ציען זיך אזוי דאך א טייך ציעט גייענדיגע וואסער, און מעיינות און קוואלן הנובעין, זיי שטייען אויף א ארט אבער זיי פליסן אויף דעם ארט, קומט אויס אז בין השמשות, האבן זיי נישט גערוט, א טייך רוט נישט, א קוואל טוט דאך אויכעט נישט רוען, איז דעמאלט דער דין, הרי הם כרגלי כל אדם, זאגן מיר אז זיי האבן נישט קיין שביתה, נישט אויף זייער ארט, און נישט כרגלי הבעלים, נאר וואס דען, יעדער איינער קען זיי פירן ווי ער מעג גיין, ווייל יעדע זאך וואס די זאך מופט האט עס נישט קיין שביתה. פארוואס איז געשטאנען ביי אונז אין די משנה אז בור של יחיד כרגלי יחיד אז ס'איז קונה שביתה ווי דער בעל הבית. איז בור, סתם בור מיינט ער מיינט פון א קוואל. אמר רבה, האט רבה געזאגט, הכא במאי עסקינן, די משנה רעדט זיך במכונסין, ס'רעדט זיך אויך אין א פאל א בור וועלכע די וואסער זענען נישט קיין פליסעדיגע, נאר ס'איז אויף איין ארט. ואיתמר נמי מ'האט אויך אזוי געלערנט, אמר רבי חייא בר אבין אמר שמואל, אז די משנה רעדט זיך במכונסין. אין דער משנה האט מען געלערנט, ושל עולי בבל, אז כ'שעפ אן וואסער אין יום טוב פון דעם גריב וואס דאס האט מען געמאכט פאר די עולי בבל, איז דאס כרגלי הממלא, אזוי ווי דער מענטש וועלכער ער האט אנגעפילט. איתמר מ'האט געלערנט מילא ער האט אנגעפילט די וואסער ונתן לחבירו און ער האט עס געגעבן צו זיין חבר, וואס איז די שאלה? שטייט דאך אין די משנה כרגלי הממלא, נאר ביי אונז אין די משנה רעדט זיך אז ראובן האט אנגעפילט וואסער פאר זיך, איז זאגן מיר כרגלי הממלא, דא האט די שאלה. ראובן מילא, ער האט אנגעפילט די וואסער נישט פאר זיך, ראובן האט אנגעפילט די וואסער גלייך פאר שמעון. ווען ראובן פילט עס אן פאר זיך איז כרגלי ראובן, אבער דא מיינט מען מילא ונתן לחבירו, ראובן האט עס גלייך אנגעפילט אויף די דעה פאר שמעון. רב נחמן אמר, זאגט רב נחמן, כרגלי מי שנתמלאו לו, אז די וואסער קען מען טראגן דא ווי שמעון קען גיין, אזוי ווי ער האט עס אנגעפילט פאר שמעונ'ען, דעריבער זאגן מיר קען עס גיין ווי שמעון, ווייל ער איז געווארן דער שליח פון דעם שמעונ'ען, לו יצוייר שמעון אליין פילט עס אן, וואלט עס געווען כרגלי שמעון, איז דער ראובן געווען זיין שליח.

רב ששת לערנט אז דער בור איז א בור פון הפקר, ממילא איז א בור פון הפקר און ס'איז דאך דא א דין המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו, דעריבער ווען ראובן האט אנגעפילט די וואסער פאר שמעונ'ן האט עס שמעון נישט קונה געווען, נאר ווער זשע האט עס קונה געווען? ראובן אליין דער ממלא. דער טעם פון מגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו איז ווייל עס האט דעם דין ווי תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, למשל ווען ראובן איז מיר שולדיג געלט קען איך גיין האב איך רעכט ער וויל מיר נישט באצאלן כאפן ביי אים א זאך רופן לדין ס'דא פרטים ווען איך קען כאפן. אבער א פרעמדער מענטש זאל גיין כאפן פאר מיר, וואלט ער אויך געמעגט כאפן, ער ווערט מיין שליח, אבער במקום שחב לאחרים, דער ראובן איז שולדיג נאך א מענטש אויכעט, און מיט דעם וואס מען כאפט עס פאר מיר, האט דאך יענער מענטש שאדן, איז זאגן מיר, קען מען נישט כאפן, איז די זעלבע זאך, המגביה מציאה לחבירו, לא קנה חברו, און ממילא לא קנה חברו. איז ווער איז עס קונה? דער ממלא, דעריבער לערנט ער רב ששת כרגלי הממלא, ומר סבר, און רב נחמן לערנט בירא דשותפי הוא, ס'איז א בור פון שותפים, און אויב ס'איז א בור פון שותפים, אז שמעון זאגט צו ראובנ'ן ער זאל עס אנפילן, איז ראובן געווארן דער שליח פון שמעונ'ן, און ער האט עס אנגעפילט פאר שמעונ'ען, דאס איז נישט קיין מגביה מציאה, ראובן האט אויפגעהויבן א זאך וואס די זאך באלאנגט צו שמעונ'ען. רש"י, איתיביה רבא לרב נחמן, רבא האט געפרעגט א קשיא רב נחמנ'ען, דו רב נחמן לערנסט אז די אז די די עולי דער גרוב פון די עולי בבל לערנסטו איז פון שותפות? מיר האבן געלערנט הריני עליך חרם, ראובן און שמעון, ראובן מאכט א נדר, ראובן איז דער מדיר, ער זאגט צו שמעונ'ן הריני עליך חרם, איך טו זיך אסר'ן אויף דיר, איך אסר דו שמעון זאלסט פון מיר נישט קיין הנאה האבן, געדענקט מיר האבן דעם מענטש וואס מאכט דעם נדר, דער נודר, און מיר האבן דעם מדיר, מיר וועלן א נאמען געבן דעם מענטש וואס מאכט דעם נדר, און מיר האבן ווער עס ווערט גע'אסר'ט, אמאל קען עס זיין איין מענטש, למשל ראובן זאגט, איך אסר אויף זיך איך זאל נישט קיין הנאה האבן פון שמעונ'ען, איז ראובן איז דער וואס מאכט דעם נדר, און ראובן איז אויך דער מודר, דער וועלכער טאר נישט קיין הנאה האבן, ער איז אי דער מדיר אי דער מודר, דא איז געווען אזוי, ראובן האט געזאגט, צו שמעונ'ען, הריני עליך חרם, איך אסר זיך אויף דיר, המודר, דער שמעון וואס איז געווארן גע'נדר'ט, אסור, טאר נישט פון אים הנאה האבן, ווייל ער האט דאך אים געזאגט אז מיין געלט זאל זיין אויף דיר ווי הקדש, א מענטש קען עס אסר'ן. ווי וועט זיין ער האט געזאגט פארקערט, הרי אתה עלי חרם, דו זאלסט זיין אויף מיר אסור? איז א פרעמדע זאך קען מען נישט אסר'ן, אבער אויף זיך אליין קען מען אסר'ן, איז דעמאלט דער דין הנודר אסור. דער ראובן וואס האט געמאכט דעם נדר, ער טאר נישט הנאה האבן פון דעם שמעון, ווי אז איינער האט געזאגט, הריני עליך, איך זאל זיין אסור אויף דיר, ואתה עלי, און דו זאלסט זיין אסור הנאה האבן פון מיר, שניהם אסורים זה בזה, זענען ביידע אסור, אז זיי טארן נישט הנאה האבן איינער פון דעם אנדערן. יעצט ומותרין בשל עולי בבל, די זאכן פון עולי בבל וואס די עולי בבל האבן דאס געמאכט, די בני הגולה וואס זיי האבן געוואלט עולה רגל זיין למשל די גריבער מיט די וואסער, מעגן זיי הנאה האבן, פארוואס? ווייל זיי האבן עס מפקיר געווען פאר אלע אידן. נישט די אידן זענען דארטן אלע שותפים אז איינער זאל קענען אסר'ן אויף דעם אנדערן, ניין, מען האט עס מפקיר געווען. ואסורין בשל אותה העיר, אבער א זאך וואס געפינט זיך אין דער שטאט וואו זיי וואוינען, דארט נאר זענען דאך אלע אין דער זאך שותפים, טוט יעדער איינעמ'ס חלק אסר'ן אויף דעם אנדערן אז דער צווייטער זאל נישט קענען הנאה האבן. ואלו הן דברים של עולי בבל, די זאכן ווערן אנגערופן של עולי בבל וואס מען קען פון דעם הנאה האבן, הר הבית, דער בארג פון בית המקדש, הלשכות וואס איז דארט געווען, די פארשידענע רומס אין דעם הר הבית, והעזרות דאך געווען, עזרת ישראל, עזרת כהנים, והבור של אמצע הדרך, און א בור וואס געפינט זיך אויפן מיטן וועג, דאס אויך מעגן זיי ביידע הנאה האבן, ס'איז הפקר. ואלו הן של אותה העיר, דיע זאכן באלאנגען צו דער שטאט וואס מיר זאגן אז זיי טארן פון דעם נישט הנאה האבן, הרחבה, די סטריט וואס איז דא אויסנווייניג, ובית הכנסת, און די שול, ובית המרחץ. ואי אמרת, און אויב ס'זאל זיין אזוי ווי דו ר' נחמן זאגסט, בירא דשותפי', אז די בור פון די עולי בבל איז אז די זאך איז א שותפות אמאי מותר פארוואס האט מען זענען זיי מותר אין די דברים פון עולי בבל אזוי שטייט דאך זענען מותר אין של עולי בבל הר הבית בור של אמצע דרך והתנן מיר האבן דאך געלערנט השותפים שנדרו הנאה זה מזה. שותפים וואס האבן גע'אסר'ט הנאה איינער פון אנדערן, אסורים ליכנס לחצר, טארן זיי נישט אריינגיין אין חצר, ווייל ווען איינער גייט אריין, ווי מען זאגט עס, האט ער הנאה אי פון זיין חלק, אי פון חלק פון זיין חבר, און ער טאר דאך נישט הנאה האבן פון זיין חבר. תוספות זאגט ער האט נישט געדארפט צוקומען אראפברענגען די משנה פון די שותפים, מ'האט געקאנט פון דער זעלבער ברייתא אליין פרעגן, ווייל דארט שטייט דאך אז בית הכנסת ובית המרחץ, טארן זיי נישט קיין הנאה האבן, פארוואס טארן זיי נישט קיין הנאה האבן ווייל זיי זענען שותפים, דארף ער דאס נישט אראפברענגען און מכח דעם אליין האט ער שוין געקאנט דאס אפפרעגן. ענטפערט די גמרא, לרחוץ בבור הכי נמי, זאלן זיך גיין וואשן אין דעם גרוב פון וואסער, וואס דאס באלאנגט צו ביידע, טאר מען נישט, פארוואס? ווייל ער האט דאך הנאה פון דעם חלק וואסער וואס באלאנגט צו זיין חבר.

דא מיינט מען אנצופילן מר מדידיה קא ממלא און מר מדידיה קא ממלא, דאס הייסט אזוי, איך האב דאך געפרעגט א קשיא, דארטן שטייט אז זיי מעגן אנפילן פון דעם בור די דברים פון עולי בבל, אין דעם הר הבית און דארט ווערט דערמאנט בור של אמצע הדרך מעגן זיי אויכעט, האב איך געפרעגט א קשיא פארוואס מעגן זיי? אויב איך זאג ס'איז שותפים, פארוואס מעגן זיי? שותפים דארף דאך אסר'ן איינער אויפן אנדערן. זאגן מיר, מען טאר נישט דארט יעדן תשמיש האבן, גיין זיך וואשן דארט טאר מען נישט ווייל זיי זענען שותפים. דאס וואס שטייט דארט מען מעג הנאה האבן, מיינט מען נאר אנפילן. פארוואס אנפילן וואסער פאר זיך מעג מען? ווייל איך זאג יש ברירה אז דיע וואסער וואס איינער האט אנגעפילט דאס איז נאר זיינע, און דער חבר וועט אנפילן וואסער איז עס אויך נאר זיינס. מר מדידיה קא ממלא און מר מדידיה קא ממלא, ווען איך גיי זיך וואשן בלייבט איך וואשן זיך מיט די גאנצע וואסער, זאגן מיר אז מען טאר נישט ווייל ער וואשט זיך מיט די וואסער וואס באלאנגט צו זיין חבר און ער טאר דאך נישט הנאה האבן פון דעם חבר, דעריבער זאגן מיר א זאך וואס צוויי שותפים זיי זענען מיט דעם טאר מען נישט הנאה האבן, אבער ווען ער גייט אנפילן וואסער איז זאגן מיר יש ברירה, ס'ווערט מבורר אז דיע וואסער איז נאר זיינע נישט פון זיין חבר, מעג ער אנפילן, איז שוין גוט וואס דארטן שטייט. אז זענען מותר אין די זאכן פון די עולי בבל, אז אין די וואסער מעגן זיי. פרעגט די גמרא, וסבר רב נחמן יש ברירה, האלט דען רב נחמן אז איך זאג יש ברירה אז שפעטער ווערט מבורר אז דאס איז געווען זיינס, והתנן מיר האבן געלערנט, איך דארף פריער מקדים זיין א קורצע הקדמה. יעדער איד האט געדארפן געבן א האלבן שקל יעדן יאר פאר ראש חודש ניסן, כדי מען זאל האבן געלט צו קויפן די קרבנות ציבור, אלע האבן אין דעם א חלק, ס'איז דאך פרשת שקלים, מען האט אנגעהויבן צו קאלעקטן באחד באדר משמיעין על השקלים, ווען די גבאים האבן צוזאמענגענומען די האלבע שקלים. האבן זיי געדארפן דאס איבערבייטן אויף גרעסערע געלטער. ווייל קלענערע געלטער ווערן איבערגעפירט, האט מען מתקן געווען די חכמים אז יעדער איינער א חוץ דעם וואס מען גיט דעם האלבן שקל, זאל מען נאך מיטגעבן קלבון, קלבון, א זאך וואס עס קאסט דער עקסטשענדזש, מעה קטנה, מעה קטנה, א קליינע מטבע זאל מען צוגעבן. ווי וועט זיין צוויי מענטשן צוזאמען גיבן א שקל, דארפן זיי אויך געבן, דען צוויי קלבונות, צוויי קלבונות, יעדער פאר זיך גיט א קלבון, ווי וועט זיין אז איינער גיט פאר דעם צווייטן. נישט צוויי שותפים גיבן, איינער דער טאטע גיבט פאר זיינע קינדער, דארף ער נישט געבן דעמאלט פאר יעדן איינעם קיין באזונדערן קלבון, נאר דעמאלט גיבט ער איין קלבון גענוג. דאס הייסט אזוי, ווען צוויי שותפים גיבן צוזאמען א שקל, דעמאלט דארף מען געבן צוויי קלבונות, אבער נישט שותפים גיבן, נאר א טאטע גיבט פאר זיך און פאר זיין זון, איז גענוג צו געבן איין קלבון. קומט אויס אזוי, בשותפות גיבט מען צוויי קלבונות, אז ס'איז איין קאסע גיבט מען נאר איין קלבון. מעשר בהמה איז דא א דין, שותפות דארף מען נישט געבן קיין מעשר בהמה. ווי איז אבער א יחיד? גיט מעשר בהמה. איז ממילא קומט אויס אזוי, אין דעם ארט ווי יעדערער דארף געבן באזונדער א קלבון, למשל צוויי שותפים וואס זיי גיבן צוזאמען א שקל, דארטן איז מען פטור פון מעשר בהמה, חייבין בקלבון איז מען פטור פון מעשר בהמה, און ס'קען זיין פארקערט אויך, אז דא ווי מ'איז פטור פון קלבון. דאָרטן אָבער בײַ צוויי, צוויי שותּפֿים איז דאָך דער דין, איז דאָך חייבֿין בקלבון, דען איז ער פּטור פֿון מעשׂר בהמה, און ווי וועט זײַן דער טאַטע מיט די קינדער אַז ער גיט פֿאַר זיי, איז ער דאָך פּטור פֿון קלבון, אָבער אין מעשׂר בהמה איז ער חייבֿ. האָבן מיר געלערנט, האַחין השותּפֿין. אין דער משנה האַחין השותּפֿין איז דאָ צוויי גירסות.

כשחייבין בקלבון, ווען זיי זענען מחויב צו געבן דעם קלבון, ווען זענען זיי מחויב צו געבן קלבון אז זיי האבן זיך צוטיילט, נאכער האבן זיי געמאכט צוריק שותפות, דעמאלט רופט זיך דאך עס אן שותפות, זענען זיי דאך מחויב צו געבן קלבון, פטורין ממעשר בהמה, זענען זיי דעמאלט פטור פון מעשר בהמה, ווייל פארוואס, ווייל ס'איז דאך שותפות. ווי איז כשחייבין במעשר בהמה? אין דעם פאל זענען מיר מחויב אין מעשר בהמה, דאס הייסט זיי האבן זיך נאך נישט צעטיילט, איז די זעלבע תפיסת הבית אזוי ווי ס'איז געווען פריער איז נאך יעצט פארהאנען, דעמאלט פטורים מן הקלבון, דעמאלט זענען זיי פטור פון קלבון. ואמר רב ענן, און האט רב ענן אויף דעם געזאגט, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט אז צוליב דעם וואס מען האט זיך צעטיילט פארלירט עס דעם דין פון תפיסת הבית, און אז מען וועט נאכער מאכן שותפות וועט עס האבן א דין ווי פרעמדע מענטשן, דאס איז נאר געווארן געלערנט שחלקו גדיים כנגד טלאים. אז מ'האט זיך פונאנדער געטיילט האט נישט יעדער איינער גענומען דעם זעלבן מין, איינער האט גענומען גדיים, דער אנדערע טלאים, וטלאים כנגד גדיים, דעמאלט זאגן מיר איז דער דין, וויאזוי האט מען דאס געטיילט, האט מען דאך דאס אפגעטיילט מיט מ'האט אפגעשאצט, דעמאלט האט עס נישט קיין שם ירושה, נאר דאס רופט זיך אן א דין פון לקוחות, דעריבער זאגן מיר אז אויב מ'שפעטער צוריק געמאכט. שותפות, איז עס נישט מער כתפיסת הבית, נישט ס'איז געווען ירושה, ס'איז געווען איינגעראדט, ווי מען זאגט א אוקשען מ'האט אויספארקויפט. אבל, חלקו גדיים כנגד גדיים וטלאים כנגד טלאים, למשל דריי ברודער געוועזן, ס'איז געווען דארט וויפיל געוועזן פערציג שעפסן, דער בכור האט גענומען צוואנציג און דער צען און דער צען, אזוי פון יעדן זאך, מ'האט זיך צוטיילט, דער מין וואס דער האט באקומען האט דער אנדערע אויך באקומען, אומר זאג איך. זה חלקו, דאס איז זיין חלק, המגיעו וואס קומט אים, משעה ראשונה לכך, פון דער ערשטער צייט צו דעמאלט, ממילא אפילו נאך דעם צוטיילן הייסט עס נאך אויך א שם יורשים, און אויב נאכער זיי מאכן שותפות זאג איך אזוי, אז ס'איז צוריק געווארן די ערשטע תפיסת הבית. האט עס דעם זעלבן דין ווי פריער אז וואס? אז חייב במעשר בהמה ווען דא האט נישט קיין דין פון שותפות ופטורין מן הקלבון, זיי זענען פטור פון קלבון. ורב נחמן אמר, און רב נחמן לערנט, אפילו חלקו גדיים כנגד גדיים. אפילו זיי האבן זיך פונאנדער געטיילט ציגן קעגן ציגן, וטלאים כנגד טלאים, און שעפסן קעגן שעפסן. אין אומר זאג איך נישט זה חלקו, דאס איז זיין חלק, המגיעו וואס דערגרייכט אים משעה ראשונה לכך, איך זאג דאס נישט אזוי. פארוואס זאג איך דאס נישט אזוי? ווייל איך האלט. אין ברירה איז עס נישט געווארן מבורר אז דאס איז זיינס, זע איך דאך אז רב נחמן לערנט אין ברירה, אויב אזוי איז דאך שווער פאר ווי אזוי זאגן מיר אז ווי האסטו געקאנט לערנען פשט לויט רב נחמנ'ן אז דער טעם פון רב נחמן איז כרגלי מי שנתמלא לו, ווייל ער לערנט ס'איז בירא דשותפי, אויב זאל זיין בור פון שותפים, וואלט מען דאך אויב ער איז מודר הנאה איינער פון אנדערן, וואלט מען דאך נישט געטארט אנפילן. מוז איך דאך זאגן אז וואס? אז רב נחמן לערנט אז דער בור איז הפקר? אז דער בור פון די עולי בבל איז הפקר? אלא זאגט די גמרא, דכולי עלמא בירא דהפקרא הוא, אלע לערנען אז דער בור פון עולי בבל איז הפקר'דיג, איי בלייבט דאך דעמאלט שווער, אויב דער בור איז א הפקר'דיגע, פארוואס לערנט רב ששת כרגלי הממלא, און רב נחמן לערנט כרגלי מי שנתמלא לו, אז ראובן האט אנגעפילט די וואסער פאר שמעונ'ען אין יום טוב לערנט רב נחמן, אזוי ווי ראובן און רב ששת לערנט שמעון, זאגט ער אזוי, הכא דא במגביה מציאה לחבירו קמיפלגי, ראובן האט אויפגעהויבן א מציאה פאר שמעון, דאס איז א זיכערע זאך אז דער שמעון האט עס נישט קונה געווען, ווייל מגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו. ווייל מגביה מציאה לחבירו איז ער נישט קונה אז איך זאג ס'איז הפקר גייט ער עס נישט טוהן מתורת שליחות נאר מתורת מגביה מציאה נאר דא האט מען די שאלה צו דער ראובן אליין איז האט זוכה געווען אין דער זאך מר סבר קנה. ער לערנט אז דער מגביה האט עס קונה געווען פאר זיך, דער ראובן וואס האט עס אויפגעהויבן האט ער דאס קונה געווען, דעריבער לערנט רב ששת כרגלי הממלא, כאטש זיין כוונה איז דאך געווען פון ראובנ'ן אז ווער זאל עס קונה זיין? שמעון'ן.

איז דאס נאך א הפקר'דיגע זאך, נאכהער ווען ער גיבט עס איבער צו שמעונ'ען, איז שמעון דערום דער זוכה, דעריבער לערנט ער כרגלי מי שנתמלא לו. רש"י.